זאגט די הייליגע גמרא דף לב עמוד ב' אז גיין פרובירן לערנען די נעקסטע צוויי עמודים אמר רב לאזער האט רב לאזער געזאגט גדולה תפילה יותר ממעשים טובים אז תפילה א מענטש קען זיין א גרויסע צדיק מיט אסאך מעשים טובים יעדע איד דארף צוקומען צו תפילה שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבינו ס'איז נישט געווען איינער וואס איז געווען מער מעשים טובים ער האט דאך געפירט כלל ישראל פֿערציק יאר אין מדבר אף על פי כן לא נענה אלא בתפילה איז ער נישט געהאלפן געווארן נאר מיט תפילה שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק אל תוסיף דבר אלי, ווען משה רבינו האט מתפלל געווען ער זאל קענען אריינגיין אין ארץ ישראל זאגט אים דעם אייבערשטן אל תוסיף, סמיך ליה עלה ראש הפסגה און ווי רש"י זאגט בדבר תפילה זו נתרציתי להראותך אותה אז משה רבינו'ס תפילות זענען טייל נתקבל געווארן אז ער האט געקענט זעהן ארץ ישראל אפילו ער האט נישט געקענט אריינגיין און דאס איז געקומען א דאנק זיינע תפילות און מעשים טובים אליין וואלט נישט גענוג געווען זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, ואמר רב לאזער גדולה תענית יותר מן הצדקה, ווען א מענטש געבט אוועק פון זיין גוף, סאו מ'האט טאקע אויבן געהאט אז אגרא דתעניתא צדקה, אבער ס'איז נאכאלץ דא אן ענין פון גדולה תענית יותר מן הצדקה, מאי טעמא זה בגופו וזה בממון, אז ס'איז געלט איז למעשה גרינג צו סווייפן א א קרעדיט קארד אַכצן דאלער אויף טשערידי, אבער ווען ס'קומט צו סעקריפייסן זיך אליין, די גוף, זיך אנשטרענגען, דאס איז א דאס איז שווערער, ואמר רב לאזער גדולה תפילה יותר מן הקרבנות, שנאמר, די פסוק זאגט, די אידן פירן זיך נישט אויף, למה לי רוב זבחיכם, וואס דארף איך ענקערע קרבנות אויב די הארץ איז נישט דארט איז א קרבן גארנישט ווערט וכתיב ובפרשכם כפיכם, נאכדעם וואס די פסוק זאגט שוין אז איך דארף נישט ענקערע קרבנות סטרעטשט ער נאכמער אז איך דארף נישט ענקערע תפילות אויך, זעהט מען אז אויף תפילות דארף איך עס עקסטער זאגן ווייל תפילה איז גרעסער פון קרבנות, אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט געזאגט, נאך א לימוד וואס איך לערן ארויס פון די פסוק, כל כהן שהרג את הנפש, לא ישא את כפיו, זאל ער מער נישט דוכענען אן הלכה, שנאמר שטייט אין פסוק, די המשך פון יענע פסוק איז ידיכם דמים מלאו אז ענקערע הענט זענען פול מיט בלוט, און ווי די פסוק זאגט דארט אז כי תרבו תפלה אינני שומע ידיכם דמים מלאו ווען גיי איך נישט אויסהערן ענקער תפלה, ווען גיי איך נישט אויסהערן ענקער ברכת כהנים, איז ווען די הענט איז בלוטיג, ואמר רב אלעזר האט רב אלעזר געזאגט מיום שחרב בית המקדש, ננעלו שערי תפלה, איז פארשפארט געווארן די. טויערן פון תפילה, די גמרא גייט שוין געבן א עצה, דער עולם זאל זיך נישט דערשרעקן, שנאמר שטייט אין פסוק גם כי אזעק ואשוע שתם תפילתי, אז אז אפילו ווען עטס שרייטס עט שתם תפילתי, די תפילות וועלן זיין פארשטאפט, פארשטערט, ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו, ווי דאווענט מיט מיט טרערן, שטייט שוין אין די ראשונים אז ס'מיינט נישט ממש אז ס'רינט טרערן, א מענטש דאווענט מיט זיין גאנצן הארץ, כאילו ער וויינט, ער לייגט אריין מער עפערט אין זיין תפילה, איז דעמאלטס ווערט עס יא, דעמאלטס ווערט עס יא נשמע, שנאמר, שמעה תפילתי השם, ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש, און ווי רש"י זאגט אז שמע מינה נראית היא לפניו אז אזא תפילה קומט אן צום אייבערשטן, דער אייבערשטער זעט עס. זאגט די גמרא א זאך אגב רבא לא גזר תעניתא ביומא דעיבא אויף א וואלקנטע טאג האט ער נישט גוזר תענית געווען משום שנאמר סכותה בענן לך מעבור תפילה אז אז א ענן איז עפעס א סימן אויף ווען די ווען ס'איז דא עפעס א הפסק צווישן אידן און דעם אייבערשטן מילא האט ער נישט געוואלט אין אזא טאג אין אזא טאג גוזר תענית זיין. ואמר רבי אלעזר מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים. די רילעישאנשיפ איז שוין נישט די זעלבע. ס'איז שוין דא א, ס'איז אוועקגעשטעלט געווארן א חומת ברזל, א מויער פון אייזן. שנאמר שטייט אין פסוק ואתה קח לך מחבת ברזל. דער אייבערשטער האט געזאגט פאר יחזקאל אז ער זאל אויסמאלן ירושלים אויף א טאפ. און נאכדעם זאל ער נעמען דער טאפ ונתתה אותה קיר ברזל בינך ובין העיר, און ער זאל שטעלן א אייזן א אייזערנע וואנט צווישן דעם אייזערנעם ירושלים דעם אויסגעמאלענעם ירושלים און צווישן אים, און דאס זאל זיין א סימן פאר אידן אז דא איז דא עפעס א הפסק, דא איז דא עפעס א עפעס א צווישנשייד וואס טיילט אפ צווישן צווישן דעם אייבערשטן און ירושלים, ווייל דער נביא איז אלץ דער וואס פארטרעט דעם אייבערשטן, און אז ס'איז דא א הפסק צווישן נביא און ירושלים איז דא א הפסק צווישן דעם אייבערשטן און אידישע קינדער, אמר רבי חנין אמר רבי חנינא כל המאריך בתפילתו, איינער וואס דאווענט לאנג, ער דאווענט א לאנגע ערליכע שמיני עשרה, איז אין תפילתו חוזרת ריקם, לכאורה האט עס מיט א המשך, ס'איז נאך אן עצה, אונז האבן געגעבן איין עצה פון דמעתי אז א מענטש זאל דאווענען מיט טרערן מיטן גאנצן הארץ, יעצט געבן אונז נאך אן עצה אז א מענטש זאל מאריך זיין בתפילתו, מנא לן ווי ווייסט דאס ממשה רבינו שנאמר ואתפלל אל ה', משה רבינו האט איינגעריסן דארט ביי די מעשה פון עגל, וכתיב בתריה מארגן שבת צו וישמע השם אלי גם בפעם ההיא אז די תפילה איז נתקבל געווארן און ס'האט גענומען צייט און אבער למעשה פערציג טעג האט משה רבינו איינגעריסן און למעשה האט ער געפועלט איני פרעגט די גמרא והא אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל המאריך בתפילתו ומעיין בה און ער קוועטשט אריין אין דעם דאווענען באלד וועלן מיר זעהן למסקנת הגמרא וואס ס'מיינט סוף בא לידי כאב לב ווייל ער ווערט דיסעפוינטעד, זיינע תפילות ווערן נישט אנגענומען, שנאמר, תוחלת ממושכה, א האפענונג וואס איז סטרעטשט, וואס איז אויסגעצויגן, מחלה לב, ברענגט הארץ וויי. מאי תקנתיה, זאגט די גמרא, יעסוק בתורה, ער זאל לערנען, שנאמר, ועץ חיים תאוה באה, ואין עץ חיים אלא תורה, שנאמר, עץ חיים היא למחזיקים בה. על כל פנים זעהן מיר אז כל המאריך בתפילתו ומעיין בה, ס'איז דא עפעס א אריכות אין די תפילה איז נישט קיין גוטע זאך, ענפערט די גמרא, לא קשיא, הא דמאריך ומעיין בה, הא דמאריך ולא מעיין בה, לאמיר זעהן וויאזוי רשי טייטשט מעיין בה, מצפה שתעשה בקשתו על ידי הארכתו, ווען א מענטש האלט אז ס'קומט זיך אים, דאס איז סתם אזוי א יסוד אין לעבן, נאובאדי אוז יו נאטינג, ווען א מענטש האלט אז ס'קומט זיך אים זאכן לאזט ער זיך אריין אין גרויסע פראבלעמען, אז א מענטש ווייסט ס'קומט זיך מיר גארנישט איז ער אן די רייט טרעק, סוף שאינה נעשית ונמצאת תוחלת ממושכה חינם, זיין ווארטן איז געווען א ווארטן אומזיסט והיא כאב לב, דאס איז הארץ עסעניש, כשאדם מצפה, ווען א מענטש האט עקספעקטעישאנס, ואין תאותו באה, פון דעם קומט אלע עגמת נפש, ווען א מענטש נידערט זיינע עקספעקטעישאנס, דעמאלטס האט ער נישט וואס זאל אים דיסעפוינטן ווייל ער האט נישט געהאט וואס צו ערווארטן, הא דמאריך ולא מעיין בה, דעמאלטס איז די הבטחה פון חזל, אז אין חוזרת ריקם, די ערשטע פון די ברייטע שורות, אמר רבי חמא ברבי חנינא, אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה, וואס די עצה, זאל ער פארקלאפן דעם סידור? ניין! יחזור ויתפלל, שנאמר קוה אל השם חזק ויאמץ לבך וקוה אל השם, מען דאוונט, מען דאוונט, מען דאוונט, ביז דער אייבערשטער הערט אויס. א וויכטיגע גמרא, תנו רבנן די רבנן געלערנט, ארבעה צריכין חיזוק, ס'איז דא פיר זאכן וואס דארפן חיזוק, די טבע פון א מענטש איז החיות רצוא ושוב, דער מענטש איז נישט אלץ אויף די זעלבע מאד, ער שטייט נישט אויף יעדע צופרי אין די זעלבע גיסטע, און ער דארף. קאנסטענט חיזוק, קאנסטענט התחזקות, קאנסטענט פרישקייט, ואלו הן, די פיר זאכן, תורה, ווען ס'קומט צו לערנען תורה, און א מענטש טאר נישט ווערן דיסעפוינטעד, איך האב אנגעהויבן מיט א חשק, איך גיי לערנען, איך גיי חזר'ן, איך גיי נעמען די בחינה, און אלל אוו די סאדען איז די גאנצע חשק איז געשטארבן, די תירוץ איז אז אזוי ארבעט עס, און הייב אן נאכאמאל, הייב אן מיט פרישקייט, די מעשים טובים, א מענטש נעמט זיך אונטער עפעס א גוטע זאך, א קבלה טובה, איז תפילה, תפילה איז אויך א זאך וואס נישט יעדן טאג דאווענט מען די זעלבע, און ודרך ארץ, זאלן אונז אריין קוקן אין רשי, וואס מיינט דרך ארץ, אם אומן הוא לאומנתו, אם סוחר הוא, איז א סעילסמען לסחורתו, דארף יעדן טאג אויפשטיין, היינט גיי איך מאכן צען קאלד קאלס, אן איש הי ד איז דן, אם איש מלחמה הוא למלחמתו, יעדער מענטש אין וואס ער טוט, דארף ער א כסדר'דיגע התחזקות, א כסדר'דיגע פרישקייט, די גמרא גייט עס דרש'ענען פון פסוקים. תורה ומעשים טובים מנין, שנאמר שטייט אין פסוק רק חזק ואמץ מאד לשמור לעשות, ככל התורה איז דרשנט די גמרא חזק בתורה ואמץ במעשים טובים תפילה מנין שנאמר וואס אונז האמיר אויבן געדרשנט קוה אל השם חזק ויאמץ לבך וקוה אל השם דאוון דאוון דאוון דרך ארץ מנין שנאמר חזק ונתחזק בעד עמנו איך דענק נישט וואס די פסוק גייט ארויף על כל פנים אז מ'לערנט ארויס פון דעם יא ס'איז געווען פאר די מלחמה פאר די אידן זענען ארויסגעגאנגען אין מלחמה האבן זיי זיך מחזק געווען פון דעם האט רשי געברענגט דעם איש מלחמה אז ווייל איך לערן דאך עס ארויס פון מלחמה און היינט נאך אלץ איז דא די איז דא אריינגעסן די קולטשור פון מיליטער אז פאר מען גייט ארויס מאכט מען אזעלכע עקסערסייזעס פשוט זיך צו טו פאמפ אפ דעם עולם און זיך אנצודרייען פארוואס ווייל עס איז מדברים הצריכים חיזוק ותאמר ציון עזבני השם מען רעדט דארטן אין די צייטן וואס די בית המקדש איז חרוב געווארן און אידישע קינדער רעדן זיך אפ ותאמר, פסוק ס' איז עס דא אין די זייט, לאמיר א מינוט אריינקוקן, ותאמר ציון עזבני ה', דער אייבערשטער האט מיך אפגעלאזט, ואדוני שכחני, דער אייבערשטער האט מיך פארגעסן, גייט די גמרא דרש'ען, היינו עזובה היינו שכוחה, לכאורה רעדט מען דאך פון די זעלבע זאך, פארלאזט און שכוחה, אמר ריש לקיש, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, אדם נושא אישה על אשתו ראשונה, א מענטש האט געהאט זיין ערשטע ווייב, זיין אשת נעורים, און זאכן האבן זיך נישט אויסגעארבעט, און געהאט חתונה מיט א צווייטן, אבער די אשת נעורים פֿאַרגעסט מען נישט אַזױ שנעל. זוכר מעשׂה ראשונה. געדענקט ער זײַן ערשטע װײַב. אַתּה, אָבער דו, אָבער דו באַשעפֿער עזבֿתּני, האָסט אונדז איבערגעלאָזט, אַזױ װי דער אשה ראשונה, אָבער ושכחתּני, דו האָסט אונדז פֿאַרגעסן. אמר לה הקדוש-ברוך-הוא, בתי, מײַן טײַער קינד, י"ב מזלות בראתי ברקיע, ועל כל מזל ומזל בראתי לו שלושים חייל, דרײַסיק הערן, ועל כל חייל וחייל בראתי לו שלושים לגיון, רשי מאַכט עס קורץ,

ושישים וחמישה דרײַ הונדערט און פֿינף און זעכציק טויזנט מאל צען טויזנט שטערנס, ווער ס'קען רעכענען זאל עס אויסרעכענען, כנגד ימות החמה, אזויפיל וויפיל טעג ס'איז דא אין די זון, וכולן לא בראתי, די אלע טויזנטער שטערנס, מלאכים, הערשאפטן, מזלות, די אלע זאכן וואס כ'האב דא באשאפן, אלא מיליאנען ביליאנען טריליאנען, אלא בשבילך, נאר פאר דיר, ואתה אמרת, און יעצט זאגסטו מיר עזבתני ושכחתני, אוודאי איז עס נישט אמת. שטייט ווייטער אין פסוק התשכח אישה עולה, קען דען א פרוי פארגעסן איר קינד? ס'איז דאך נישט דא אזא זאך, אמר הקדוש ברוך הוא, כלום אשכח, עולות אילים, די אלע קרבנות וואס עטס ברענגט, ופטרי רחמים, דאס איז פטר רחם, דאס איז די בכורות, שהקרבת לפני במדבר, אמרה לפניו רבונו של עולם, האבן די אידן צוריק געזאגט, הואיל ואין שכחה לפני כסא כבודך, דו געדענקסט אלעס, שמא לא תשכח לי מעשה עגל, אמר לה גם אלה תשכחנה, אלה איז דאך א לשון דארט ביי די עגל, אלה אלהיך ישראל, ברענגט רשי די פסוק, אלה גייט אלץ ארויף אויפן עגל, ממילא גם אלה תשכחנה די חטא העגל דאס וועל איך יא פארגעסן, אמרה לפניו רבונו של עולם הואיל ויש שכחה לפני כסא כבודך שמא תשכח לי מעשה סיני, ווייל ווען ס'איז געקומען צו די מעשה סיני דארט האבן אידן געשיינט, ס'איז געווען נעשה ונשמע אמרו כאחד, די שענסטע צייט, פון אידישע קינדער איז געווען ביי מעשה סיני, זכרתי לך חסד נעוריך, איז אפשר וועט דער אייבערשטער דאס אויך פארגעסן, אמר לה ואנכי לא אשכחך, דעי אנכי, דאס ווען איך בין געשטאנען ביים בארג סיני איך האב געזאגט פאר אידישע קינדער אנכי השם אלקיך, דאס וועל איך נישט פארגעסן, והיינו אמר ר' אלעזר אמר ר' אושעיא, די זעלבע דרש, מאי דכתיב גם אלה תשכחנה זה מעשה עגל. ואנכי לא אשכחך זה מעשה סיני. גייען מיר צוריק צו די משנה, געשטאנען חסידים הראשונים, היו שוהין שעה אחת, מען איז נישט געקומען אין בית מדרש, מען האט זיך תיכף געשטעלט דאווענען, נאר וואס דען, מען האט שוהין געווען. ווי ס'זעט אויס פון די שוהין קען מען אפשר זאגן אז אונזער פסוקי דזמרא מיט די אלע זאכן וואס אונז זאג מיר פאר שמונה עשרה האט אויך א שייכות מיט די ענין פון שוהין, אז מען זאל זיך נישט תיכף שטעלן דאווענען, און ס'העלפט ארויס פאר די כוונה, און איינער קען עס מקיים זיין שוהין. רשי אין די משנה זאגט אז ס'מיינט זיצן אין בית מדרש אויפן פלאץ ווי מ'גייט דאווענען און זיך צוגרייטן צום דאווענען. אבער ס'מיינט אלץ סתם צו שטייגער ווי ריין שמונה עשרה, אלעס וואס דו קענסט טון אלץ הכנה אז דיין מיינד זאל זיין אויפן ריכטיגן פלאץ צו דאווענען, דאס זאלסטו טון. א מענטש קען טאקע קומען אפאר מינוט פריער, איז עס זיכער א טובה, אז נישט וועט ער טאקע אינזין האבן אז די פסוקי דזמרה זאלן אים צוגרייטן צו דאווענען מיט כוונה, ווי אונז עמיר באלד זען. מנא הני מילי, ווי לערנען מיר ארויס אז א מענטש דארף שוהה זיין שעה אחת אמר רבי יהושע בן לוי אמר קרא אשרי, יושבי ביתך וואויל איז דער וואס זיצט ביתך אינעם הויז פונעם אייבערשטן דאס איז די בית מדרש און נאכדעם איז עוד יהללוך סלה און נאכדעם קען ער גיין דאווענען ואמר רבי יהושע בן לוי המתפלל צריך לשהות שעה אחת אחר תפלתו אויך נאכן דאווענען זאל ער בלייבן ס'זאל נישט אויסזען ווי ער אנטלויפט אויך אריינצונעמען די תפלה אין זיך עס עס נעמט צייט ביז א מענטש ביז א מענטש פראסעסט די תפלה שנאמר שטייט א פסוק אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים ס'איז געווען צדיקים יודו לשמך און נאכדעם שטייט ישבו ישרים את פניך אז מען בלייבט זיצן, פון דא האב איך עס גענומען, די מאירי זאגט אז וועגן דעם זאגט מען אשרי און מיט עלינו מיט די אלע זאכן אז מען זאל נישט תיכף ארויס אמאל אפילו א מענטש יאגט זיך ער איז אן אונס זאל ער געדענקן די גמרא אז נישט תיכף נאכן אויסטרעטן זאל ער אנטלויפן פון בית מדרש עפעס זאל ער זאגן אז זאל זיין א ענין פון שוהין אז זאל נישט אויסזען ווי די תפילה איז פאר אים למשא און ער זוכט צו אנטלויפן די ערשטע רגע וואס ער קען. תניא נמי הכי, אונז האמיר אזוי געלערנט אין א ברייתא, המתפלל צריך שישהא שעה אחת קודם תפילתו, ושעה אחת אחר תפילתו, קודם תפילתו מנין, שנאמר אשרי יושבי ביתך לאחר תפילתו מנין, דכתיב אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך, דאס איז די זעלבע דרשות וואס אונז האמיר דא געהאט, תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט א ברייתא. חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין שעה אחת וחוזרין ושוהין שעה אחת. פרעגט יעצט די ברייתא וכי מאחר ששוהין תשע שעות ביום בתפילה סאו די תשע שעות איך ווייס נישט אויב ס'מיינט ממש נײַן שעה אזוי ווי אונזער נײַן שעה וואס ס'איז בעסיקלי רוב טאג אבער ס'מיינט נאך אלץ א סובסטענשעל אמאונט אוו טיים אפילו אז מ'זאגט שעה מיינט א א געוויסע צייט אפשניט איז עס נאך אלץ אסאך ער לייגט אריין עבודה פארן דאווענען ער לייגט אריין עבודה אינעם דאווענען ער לייגט אריין א עבודה נאכן דאווענען, לאמיר זאגן אפילו עס נעמט נאר פינף שעה אדער אפילו דריי שעה, ס'איז זייער אסאך צייט, איז אויב אזוי וואס וועט זיין מיט די ביזנעס? תורתן היאך משתמרת ווי וועט מען קענען חזר'ן פאר די דרשו בחינה? ומלאכתן היאך נעשית ווי וועט מען קענען פארקויפן ארטשעס? אלא מתוך שחסידים הם, אז א איד פירט זיך אויף ווי א חסיד איז דא א ברכה, זאכן ארבעטן חוץ לדרך הטבע, תורתם משתמרת, און ווי רשי זאגט אז מ'רעדט דא פון חסידים האבן זיי דאך שוין אוודאי געלערנט פון פריער, אז זיי האבן געלערנט שוין געקענט שס, איז דאך א חסיד, א חסיד מיינט נישט איינער וואס יא, א חסיד מיינט איינער וואס קען לערנען, אזוי זאגט רשי, איז נאר וואס דען ער דארף צייט אויף צו חזר'ן, און דאס האט ער א סייעתא דשמיא אז ער חזר'ט שנעלער און ער געדענקט גוט, ומלאכתם מתברכת, קומט אריין איין גוטע קלייענט און ער מאכט גרינג פרנסה, איז אזוי האט ער צייט צו דאווענען, וואס זאגסטו? רעכנט פאר צען שעה א טאג קען מען איין שעה אויפטון מיט יא אדער יא אדער ניין איז אפילו המלך איז געשטאנען ווייטער אין די איז געשטאנען ווייטער אין די משנה אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו אונז האבן שוין דערמאנט אין די משנה אז דאס איז אביסל פראבלעמאטיש ווייל אויב דו האסט דארטן א מלך זאגט גריסט דיך אדער דו האסט דארט א נחש כרוך על עקבו איז וויאזוי ארבעט דאס? עס ווערט דאך א שאלה פון פיקוח נפש, די גמרא גייט עס קלאר מאכן, אמר רב יוסף לא שנו אלא למלכי ישראל, א אידישער קעניג, ס'איז טאקע דא א דין פון כבוד למלכות, דא א דין מורד במלכות, ס'איז זייער הארבע הלכות, אבער דער מלך ווייסט אויך אז ער איז, אז ער איז אנגעוויזן אינעם אייבערשטן, אז זיין כבוד גייט ביז די כבוד פונעם אייבערשטן, און ממילא וועט ער אים נישט באשרפן, אבל למלכי עכום, ווען מ'רעדט פון א גוי'אישער קעניג איז אוודאי דאס פוסק, ס'איז א שאלה פון פיקוח נפש, און אפילו אינמיטן שמונה עשרה זאל מען באגריסן דעם גוי'אישן קעניג. מיתיבי כ'וועל דיר א קשיא פרעגן פון א ברייתא המתפלל וראה אנס, אנס מיינט א שטארקע מאן וואס ער קען הארגענען, אפשר מיינט עס א רויבער האב איך געזען איינער טייטשט על כל פנים בא כנגדו, אדער ראה קרון בא כנגדו שטייט שמונה עשרה און ער זעט אז א טרעילער קומט צו פארן אין זיין ריכטונג איז לא יהא מפסיק אלא מקצר ועולה, סאו דו זאגסט דא אז וואס? אז מלכי עכום איז פוסק האק אינגאנצן אפ דיין שמונה עשרה און דא האב איך אויף אנס וואס איז עקוויוועלענט צו די מלכי עכום, און דו זאגסט מקצר ועולה נישט אנטלויף אינגאנצן נאר מ'טרייעט עס צו מאכן שנעל ענטפערט די גמרא לא קשיא הא דאפשר לקצר יקצר ואם לאו פוסק אז דו זעסט די קאר איז ווייט אוועק די קרון איז ווייט אוועק ענדיג שנעל אז דו זעסט ער איז ממש דא אנטלויף תנו רבנן תנו רבנן מעשה בחסיד אחד די מעשה איז געווען אויף. ס'איז מן הסתם די ערשטע גמרא וואס איך האב געלערנט אין מיין לעבן ווייל עס איז געווען אויף עפעס א טעיפ, איינע פון די קינדער טעיפס אויב איינער געדענקט, מצוה קייטעלעך האט עס געהייסן, תנו רבנן מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך, דער חסיד האט געדאווענט אויפן וועג, בא שר אחד איז געקומען א שר ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום האט ער אים נישט צוריק געגעבן, המתן לו עד שסיים תפילתו האט ער אים אויסגעווארט, לאחר שסיים תפילתו אמר לו ריקא והלא כתוב בתורתכם רק השמר לך ושמור נפשך וכתיב ונשמרתם מאד לנפשותיכם, אין אנדערע ווערטער ער איז געווען אזא שטיקל למדן, ער האט געוואוסט אז.

ווען דו שטייסט ווען פארן קעניג ובא חברך ונותן לך שלום מחזיר היית מחזיר לו אמר לו לאו ואם היית מחזיר לו מה היו עושים לך וויאזוי וואלט מען דיך באשטראפט אמר לו היו חותכים את ראשי בסייף אמר לו והלא דברים קל וחומר מה אתה שהיית עומד לפני מלך בשר ודם שהיום כאן ומחר בקבר איז כך פארשטייסטו אז ס'וואלט געווען אן עונש און דו וואלסט נישט געקענט צוריקגריסן אני שהייתי עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שחי וקיים לעד. ולעולמי עולמים על אחת כמה וכמה און מיד נתפייס אותו השר האט אנגענומען זיינע רייד ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום און האט אים אפגעזעגנט און אים אהיים געשיקט אין פרידן פארשטייט זיך די אחרונים פרעגן שוין וואס איז געווען די חשבון פון דעם חסיד אויב די הלכה איז אז ווען ס'קומט א שר א אנס א מלכי עכום דארף מען גריסן פארוואס האט ער גענומען די ריסק איז האב איך געזען צוויי תירוצים איינס איז אז פון דעם וואס ער האט אים געגריסט אויף פאראויס און ער האט נישט אויסגעווארט ביז די איד גריסט אים האט ער פארשטאנען אז דער שר איז א ווייעכער שר און ס'איז דא מיט וועם מיט וועם צו ארבעטן, און די צווייטע איז אז ער האט געוואוסט ווער דער שר איז, און ער האט געוואוסט אז ער נישט קיין אז די סדר פון די שרים פון יענע צייטן איז געווען אז מען האט נישט געהארגעט אן קיין דין, האט ער פארשטאנען אז יענער גייט מיך פרעגן וואס דא איז געווען, אז כ'וועל האבן א טשענס זיך צו פארענטפערן, האט ער זיך פארלאזט אויף דעם אז ער וועט מאכן זיין ארגומענט פארוואס און אז די שר וועט עס אננעמען, אבער טאקע אין אנדערע פעלער, מלכי עכו"ם, צו אנס, בלייבט די הלכה אז פוסק אדער מקצר ועולה אויב ס'איז דא גענוג צייט. שטייט אין די משנה, אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק, מען שטייט אין שמונה עשרה, מיטן שמונה עשרה איז די וועלט געשטארבן. אמשינאווער רבי האט אמאל חתונה געמאכט א קינד און מען האט זייער שטארק פרובירט צו זען אז די חתונה זאל קענען זיין צייטליך,

איז אמר רב ששת, האט רב ששת געזאגט, לא שנו, די הלכה איז נישט געזאגט געווארן, אז די משנה איז מדייק, די משנה רעדט פון פון פון א נחש, און דארט ווען די א נחש קומט לעבן דיר, דעמאלטס זאלסטו נישט מפסיק זיין, אבל עקרב, אבער ווען ס'איז א עקרב וואס איז מער עפעס א עקדיש, ווייסט מען שוין נישט צוויי זאכן נישט וואס איז א עקרב און וואס איז א עקדיש, על כל פנים, ס'מיינט עפעס אנדערש, מער א ווילדערע סארט שלאנג. איז פוסק דארט יא? מיתיבי וועל איך דיר א קשיא פרעגן פון א ברייתא, נפל לגוב אריות, א מענטש איז אריינגעפאלן אין א גוב אריות אין א לייבן גריב, ער טרעפט זיך אין א לייבן גריב, איז די הלכה אין מעידין עליו שמת, עס איז נאכנישט קיין ראיה אז דער מענטש איז געשטארבן, אפשר איז ער ארויסגעקראכן, אין אנדערע ווערטער מען קען נישט מתיר זיין זיין ווייב לעלמא, נפל לחפירה, אויב איז ער אריינגעפאלן אין א גריב וואס איז מלאה נחשים ועקרבים, און ווי רשי טייטשט או נחשים או עקרבים, ווען נישט פאלט דאך אוועק די גאנצע ראיה, ווייל איך וויל דיך דא קאנווינסן אז א נחש איז אויך דעינדזשערס, סאו איז די הלכה אז א מענטש איז אריינגעפאלן אפילו אין א גרוב וואס האט נאר נחשים איז מעידין עליו שמת, לכאורה איז דאך איז דאך עס א מורא'דיגע קשיא, דו זאגסט אז א נחש איז נישט אזוי דעינדזשערס, איך קען ווייטער דאווענען שמונה עשרה, און דו זאגסט אויב פאל איך אריין אין א גרוב פון נחשים האט עס די זעלבע הלכה ווי עקרבים. און ס'איז יא דעינדזשערס, ענטפערט די גמרא שאני התם דאגב איצצא מזקי, פון דעם וואס איך, ווען די, ווען די, די נחש סתם אז ער דרייעט זיך לעבן דיר, נאכנישט מוכרח אז ער גייט בייסן, אבער אז דו טאנצסט ארויף אויף אים, דו צודריקסט אים, דו צוקוועטשסט אים, ווערט ער טריגערט, און דעמאלטס בייסט ער יא, פרעגן שוין די ראשונים וואס טוט זיך מיט דעם גוב אריות, גוב אריות זאגסטו אז אין מעידין עליו, סאו אדער קען מען ענטפערן אז דארט רעדט מען נישט. אזוי ענטפערט די מאירי אז דארט רעדט מען נישט אז ער איז ארויפגעפאלן אויף זיי, א גוב אריות האט געווענליך מער פלאץ ווי א גרוב פון א פון א נחשים, ממילא אז ער פאלט אריין מוז בכלל נישט זיין אז ער איז ארויפגעפאלן אויף זיי, און ווי רש"י זאגט אויב די לייבן זענען זאט זוכן זיי נישט סתם צו עסן, ווען זיי זענען הונגעריג עסן זיי, ווען זיי זענען זאט זוכן זיי נישט סתם צו עסן, דאס איז איין מהלך, אדער קען מען זאגן אז ניין אז אפילו אריה אפילו דו פאלסט ארויף אויף אים ער געבט דיך אזא שאקל אפ, ער ווערט נישט אזוי שנעל צעווילדעוועט ווי דער ווי דער נחש וואס אויב דו צוטרעטסט אים בייסט ער דיר, זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, אמר רבי יצחק, ראה שוורים, א מענטש זעט אקסן איז פוסק זאל ער זיך אפשטעלן אינמיטן שמונה עשרה און גיין פון דא, פארוואס דתני רב הושעיא מרחיקין משור תם חמשים אמה איז דא א דין אלס ונשמרתם מאוד אלס שמירת הגוף והנפש אז א מענטש דארף שטיין ווייט פון א שור תם אפילו עס האט נאך קיינמאל נישט געשטויסן חמשים אמה, הונדערט פיס, משור מועד כמלוא עיניו, ווי די שווארצע פעפער וואקסט, דו זעסט א שור מועד? אנטלויף פון דארט, אין שולחן ערוך ווערט טאקע גע'פסק'נט אז דאס איז די שיעור פון שמונה עשרה, ביי א שור תם, אויב קומט ער אריין אין מיין פופציג אמות דעמאלטס איז פוסק, ביי א שור מועד, אויב איז עס כמלוא עיניו אפילו אין נאר אין מיין סאראונדינג אז איך קען עס זען, דעמאלטס איז פוסק און איך דארף אנטלויפן. תנא משמיה דרבי מאיר אז א ענליכע ברייתא ריש תורא בדיקולא, ווען דער ווען דער אקס איז זיין קאפ איז אין זיין סל, סאו מ'קען עס לינען אויף צוויי וועגן, אדער אפילו ווען ער מיינט זיין אייגענע ביזנעס, ער איז ביזי יעצט עסן דארטן אין זיין קארב, איז ער ביזי אוכל'ן, און און און בעצם זעט נישט אויס ווי ער באדערט, אדער צוויי, ווען ער איז הונגעריג דעמאלטס טשעפע אים נישט, ווייל ס'איז זייער סענסעטיוו ווען ער זיצט ביים טעלער, פארוואס? איז וואס זאג איך דיר, סליק לאגרא זאלסט ארויפקריכן אויפן דאך, ושדי דרגא זאלסט אוועקשטויסן דעם לייטער, אין אנדערע ווערטער, אז דו זאלסט אנטלויפן פון דעם קו די ווייטסטע מעגליך וואס דו קענסט, ושדי דרגא מתותך פון אונטער דיר, אז די קו זאל דיך נישט קענען נאכקומען. פארשטייט זיך ס'איז א משל, איך ווייס נישט אויב א קו קען קריכן אויף א לייטער, ער מיינט צו זאגן גיי אויף א פלאץ וואו דו ביסט הונדערט פראצענט זיכער אז דער קו גייט דיך נישט קענען טשעפען. אמר שמואל, הני מילי בשור שחור, מ'רעדט דא פון א שווארצן אקס, וביומי ניסן ווי רש י וביומי ניסן, רש י איז מסביר אז ניסן איז דא די נייע וואקסן די נייע די נייע תבואה און דער קו האט זיך געדרייט הונגעריג א גאנצן א גאנצן ווינטער עס איז נישט געווען וואס צו עסן און פלוצלינג זעט ער ווי ס'שפראצט איז זחה דעתו עליו ונכנס בו יצר הרע ער ווערט אינגאנצן עקסייטעד ער ווערט אינגאנצן צעווילדעוועט מפני שהשטן מרקד לו בין קרניו און ס'איז בעסער נישט צו שטיין לעבן. תנו רבנן די רבנן געלערנט מעשה במקום אחד שהיה ערוד. עס האט זיך געדרייט אן ערוד. וואס מיינט אן ערוד? איז רש י זאגט א אינטערעסאנטע זאך. ערוד איז א איז א מין קליין בריה וואס איז באשאפן געווארן מן הנחש והצב. ווען א שלאנג מיט א טשערעפאכע מיט א טורטל איז זענען זיך מזדקק זו לזו ווערט געבוירן א חיה וואס הייסט א ערוד. און ער איז זייער א דעינדזשערעס חיה והיה מזיק את הבריות איז ארומגעגאנגען בייסן. והודיעו לו לרבי חנינא בן דוסא דער גרויסער צדיק רבי חנינא בן דוסא אמר להם הראו לי את חורו.

אזוי האט ער געקענט אריין טרינקן די וואסער אדער אריין שטעקן די פיס אין די וואסער וויאזוי די רפואה האט געארבעט און אזוי איז געשען אז דער ערוד איז געשטארבן און נישט רבי חנינא בן דוסא זאגט די הייליגע משנה מ'האט שוין געהאט די משנה אויבן לאמיר זעהן מזכירן גבורות גשמים בתחית המתים מ'זאגט משיב הרוח ומוריד הגשם ביי תחית המתים זאגט רש י שאינו לשון בקשה אלא לשון אזכרה ושבח די ערשטע דריי ברכות זענען שבחים מ'בעט נאך גארנישט לעולם יסדר אדם שבחו של מקום קודם בעט

קדוש איז די דריטע ברכה, אתה חוננתנו האט זיין די פערדע ברכה יעדן מוצאי שבת, רבי אליעזר אומר בהודאה, אז אתה חוננתנו איז אויך א ענין של שבח, אז מען לויבט דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א שבת, ער גייט אונז געבן נאך א שבת, איז עס א זאך וואס באלאנגט ביים מודים. זאגט די גמרא, מזכירין גבורות גשמים מאי טעמא, פארוואס עפעס האב איך עס אריינגערוקט אין יענע ברכה, מען רעדט דארט פון תחיית המתים און דו לייגסט אריין א ברכה, דו לייגסט אריין א ברכה, געב מיר א גמרא, א ברכה פון, נישט א ברכה, נאר א הזכרת שבח אויף גשמים, אמר רב יוסף, מתוך ששקולה כתחיית המתים, לפיכך קבעוה בתחיית המתים, ס'איז נישט דא קיין רעגן, און נישט דא קיין וועלט, ס'איז נישט דא קיין וועלט, נישט דא וואס צו עסן, נישט דא וואס צו עסן, שטארבט מען. איז וועגן דעם איז רעגן, א רעגן טאג איז אזוי חשוב, משיב הרוח ומוריד הגשם איז אזוי חשוב ווי תחיית המתים ושאלה בברכת השנים מאי טעמא אמר רב יוסף מתוך שהיא פרנסה אז ס'איז דא רעגן איז דא א עקאנעמי און אז ס'איז דא עקאנעמי איז דא פרנסה לפיכך קבעוה בברכת פרנסה הבדלה בחונן הדעת מאי טעמא אמר רב יוסף לייבי זייער אינטערעסאנטע גמרא מתוך שהיא חכמה די גאנצע אז מ'וויל אריינלייגן די ווארט חכמה, וואס מיינט חכמה? וואס מיינט וויזדאם? וואס מיינט קלוג? קלוג איז איין ווארט הבדלה, קענען מבחין זיין, א פלאכער מענטש איז אלעס די זעלבע, א קלוגער מענטש קען מחלק זיין, דא איז עס אזוי און דא איז עס אזוי, דאס מיינט א חכם, ער פארשטייט אז דאס עפלייט נישט יעצט אין דעם פאל, ווייל ס'איז א, ס'איז יחי ההבדל הגדול, יחי ההבדל הקטן, ס'איז א אנדערע סינעריאו. מסכים? גייען מיר ווייטער. אמר רב יוסף מתוך שהיא חכמה קבעוה בברכת חכמה אתה חונן בעט מען דאך פאר חכמה אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש חננו מאתך דעה בינה והשכל חכמה בינה ודעת אז מען בעט פאר חכמה בעט מען פאר הבדלה ורבנן אמרי רבנן זאגן אביסל אנדערש מתוך שהיא חול וואס איז אתה חוננתנו איז די ברכה אז ס'קומט חול וואס איז אונזער ערשטע וואכענדיגע תפילה אונזער ערשטע וואכענדיגע תפילה איז אתה חונן ואתה קדוש זאגט מען דאך שבת אויך. לפיכך קבעוה בברכת חול, אמר רב אמי, האט רב אמי געזאגט גדולה דעה, שכל, אביסל שכל, גדולה דעה שניתנה בתחילת ברכה של חול, א דריטע טעם, אז ס'איז אזוי וויכטיג אז איך געב עס א רוק אריין אין די ערשטע ברכה. ואמר רב אמי גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות, צווישן צוויי שמות, וואו זעט מען עס? שטייט אין פסוק, כי קל דעות השם, קל איז השם, השם איז השם, און דעות שטייט אינדערמיט. זעט מען אז ער זיצט אויבן אן, ער זיצט צווישן צוויי שמות, שכל איז א געטליכע זאך, וכל מי שאין בו דעה, א מענטש האט נישט קיין שכל אסור לרחם עליו, טאר מען נישט רחמנות האבן אויף אים, שנאמר, כי לא, פארשטייט זיך מען דארף וויסן ווי צו עפלייען דאס, ס'ווערט נישט יעצט א א א בלענק טשעק אז יענער איז א פיט, וועגן דעם טאר איך נישט מרחם, אבער ס'איז דא אזא זאך, אז א אז א. אבער כל מי שאין בו דעת איז אסור לרחם עליו, שנאמר שטייט אין פסוק כי לא עם בינות הוא, האט נישט קיין שכל, איז על כן לא ירחמנו עושהו גיי איך נישט האבן אויף אים רחמנות, אמר רב אלעזר, גדול מקדש, דער בית המקדש איז גרויס שניתן בין ב' אותיות שטייט צווישן צוויי שמות, שנאמר שטייט אין פסוק, מען זאגט עס יעדן טאג ביים דאווענען פעלת השם מקדש השם, ואמר רב אלעזר כל אדם שאין בו דעת, אנטשולדיגטס, כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו, א מענטש במקום שמחשבתו של אדם שם הוא, אז א מענטש לעבט א געטליך לעבן, א שכל'דיגע לעבן, אן אינטעלעקטשועל לייף, איז אזוי ווי ער איז אין בית המקדש. פארוואס? ווייל דיעה ניתנה בין שתי אותיות, און מקדש נתן בין שתי אותיות, זעט מען אז זיי זענען גלייך, זיי האבן, דיעה מיט מקדש ארבעטן אויף די זעלבע וועג, מתקיף לה רב אחא קרחינאה. ווייסט וואס קרחינאה איז טייטש? אפשר איז עס א שטאט? איז אלא מעתה גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות פארוואס שטייט קל נקמות ה'? זעט מען דאך אז נקמה איז גרויס אמר ליה אין במילתא מיהא גדולה דארט ווי נקמה ווען א מענטש נעמט נקמה מיט זיין חבר איז ער עובר אויף לא תקום אבער דארט ווי נקמה דעם אייבערשטנס נקמה דארט ווי עס איז וויכטיג יענץ איז א טאקע א גרויסע זאך והיינו דאמר עולא שתי נקמות הללו למה פארוואס שטייט צוויי מאל נקמות די נקמה האט אין זיך צוויי באשטאנדטיילן אחת לטובה לרעה, דכתיב הופיע מהר פארן איז דאס לטובה דכתיב הופיע מהר פארן רשי זאגט אן אינטערעסאנטע זאך אז ווען די אייבערשטער האט געגעבן פאר די תורה די תורה פאר אידן דעמאלטס איז מותר געווארן ממון עכו"ם רשי זאגט ברענגט א גמרא פון שור של ישראל שנגח שור של עכו"ם פטור אז די איד איז נישט מחיוב ווען ממונו איז מזיק איז ער נישט מחיוב צו באצאלן פארן גוי. איז דאס די טובה נקמה? די גוים האט געוואלט נקמה נעמען, זיי האט מען געגעבן פאר די אידן זייער געלט, עפעס אזא בחינה, מ'דארף אויך וויסן וועגן טעות עכו"ם מיט גניבת עכו"ם, ס'נישט קיין ווייטער נישט קיין בלענק טשעקס, אבער ס'דא אזא זאך, דכתיב, לרעה, וואס מיינט לרעה? ווען ס'איז די אייבערשטער איז מעניש די גוים, איז דכתיב קל נקמות השם, קל נקמות הופיע, לכאורה איז די רעה טאקע איז אין די חלק אויך, ס'איז דא די טובה אז די איד האט באקומען דעם געלט, ס'איז דא די רעה אז ס'פעלט פארן גוי, לכאורה וועלמיר אזוי לערנען. גייען מיר ווייטער, נישט כמעט פערטיג, רבי עקיבא אומר אומרה ברכה רביעית בפני יא, האמער געהאט אין די משנה, האמער געהאט דריי וועגן וואס איך טו מיט דעם אתה חוננתנו, ווען איך זאג עס. פרעגט אונז די גמרא א קשיא וואס האמער שוין געהאט אן ענליכע קשיא אין די פריערדיגע בלעטער, אמר ליה רב שמן בר אבא לרבי יוחנן, מכדי אנשי כנסת גדולה תקנו להם לישראל, אנשי כנסת הגדולה דאס לויט רשי זעט אויס דאס מיינט עזרא, עזרא וחביריו, עזרא ובית דינו, זיי האבן מתקן געווען וואס מען דארף דאווענען, תקנו להם לישראל ברכות תפלות קדושות והבדלות, נחזי היכא תקון, און ווי תוס' האט שוין אויבן געזאגט איז די קשיא אז א זאך וואס איך טו כסדר איך טו קאנסטענטלי און עס מאכט נישט קיין סענס איך זאל עס פארגעסן, וועלכע וואך האב איך פארגעסן ווען איך זאג אתה חוננתני? איך האב יעדע וואך געזאגט אתה חוננתנו, אמר ליה ענטפערט די גמרא אז דא איז געווען א שטיקל טויש, און אז ס'איז געשען א טויש איז שוין געווען, האט זיך שוין געמאכט אז מען זאל פארגעסן. אמר ליה, בתחילה קבעוה בתפילה, די אריגינעלע תקנה פון עזרא איז געווען אז מען זאגט אתה חוננתנו ביים דאווענען. העשירו, אידן זענען רייך געווארן, מען האט זיך געקענט פארגינען וויין, איז קבעוה על הכוס, האט מען מתקן געווען הבדלה על הכוס. הענו, כלל ישראל איז צוריק ארעם געווארן, מען האט זיך נישט געקענט פארגינען קיין וויין, חזרו וקבעוה בתפילה, באט יעצט האט מען שוין נישט געדענקט ווען מען האט עס געזאגט, ביי עזרא אינעם סידור, פארוואס? ווייל פאר געוויסע תקופות, פאר געוויסע יארן האט מען עס בכלל נישט געזאגט ביים דאווענען, מען האט עס נאר געזאגט על הכוס, איז יעצט געווארן א מחלוקת ווי איך לייג עס אריין אין דאווענען. והם אמרו, המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס, אז ס'בלייבט יעצט ביידע, אוודאי בלייבט די הלכה אז מ'דארף מבדיל זיין על הכוס, וואס איז נאך אלץ דא די הבדלה בתפילה, איי געס ס'איז איינער וואס האט

איז דא צוויי חיובים, ס'איז דא א חיוב פון זאגן אתה חוננתנו, דאס איז ביי שמונה עשרה, אז און מיט דעם און נאכדעם איז דא א חיוב פון זאגן על הכוס, פארשטייט זיך אז א מענטש האט פארגעסן צו זאגן אתה חוננתנו, קען ער שפעטער מבדיל זיין על הכוס, מיט דעם האט ער הבדלה, אבער מ'דארף טון ביידע, און די גמרא גייט אויף דעם פרעגן, מותבינן אשמעתין, כ'האב דיר א קשיא פרעגן, אונז האמיר געלערנט טעה, א מענטש האט פארגעסן ולא הזכיר גבורות גשמים בתחית המתים, א מענטש האט פארגעסן. צו זאגן א משיב הרוח מוריד הגשם אדער ושאלה בברכת השנים מ'האט פארגעסן זאגן ותן טל ומטר מחזירין אותו דארף ער איבער דאווענען אבער והבדלה בחונן הדעת א מענטש האט פארגעסן אתה חוננתנו אין מחזירין אותו דארף ער נישט איבער דאווענען פארוואס מפני שיכול לאומרה על הכוס סאו פון די לשון שיכול לאומרה על הכוס איז משמע נישט אז ער האט א חיוב פון גיין מאכן הבדלה על הכוס נאר ווייל ער האט פארגעסן אתה חוננתנו קען ער יעצט גיין און עס מאכן על הכוס מיינט נישט אבער אז ער מוז פארוואס זאגסטו מיר אז מען דארף טוהן ביידע ענטפערט די גמרא טויש די גרסה לא תימא מפני שיכול לאומרה על הכוס אלא אימא מפני שאומרה על הכוס ווייל ער גייט דאך עס שפעטער זאגן אנדערע ווערטער ווייל ס'איז טאקע יא דא א חיוב לאומרה על הכוס צו מאכן הבדלה איתמר נמי. אמר ר' בנימין בר יפת שאל ר' יוסי את ר' יוחנן בצידן ואמרי לה ר' שמעון בר יעקב דמן צור את ר' יוחנן איז געווען א צווייטער וואס האט געפרעגט ואנא שמעית איך האב מיך אונטערגעהערט דער שמועס אז המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס או לא ואמר ליה ער האט אים געענטפערט צריך שיבדיל על הכוס אז אפילו ער האט געזאגט א אתה חוננתנו ער האט מבדיל געווען בתפילה איז צריך שיבדיל על הכוס דארף ער איבערמאכן הבדלה און אזוי איז די הלכה און ביז דא איז די היינטיגע שיעור סייעתא דשמיא.